רבי ריי"ץ האט דערציילט אין איינע פון זיינע שיחות בנוגע דעם אלטן רבין אז דאך ידוע אז דער אלטער רבי איז האט געדארפט אנקומען צו חסידות בכוח עצמו דאס הייסט אז הגם אז דער טאטע פונעם אלטן רבין ר' ברוך איז געווען פון די תלמידי הבעל שם טוב, אף על פי כן איז דאס געווען אין אן אופן פון בהסתר, און דער אלטער רבי אליין האט נישט געוואוסט דערפון אז זיין טאטע איז געווען פון תלמידי הבעל שם טוב פון די מקושרים פון בעל שם טוב. הגם מען האט גענומען דעם אלטן רבין ביי דריי יאר אלט צום בעל שם טוב און ער האט אים אפגעשארן די ערשטע הארעלעך געמאכט דעם אפשערעניש און האט אים געגעבן די ברכה כידוע אבער כידוע אייכעט אז דער טאטע בשעת דער אלטער רבי האט געפרעגט ווער איז דאס, האט ער דער איד האט ער אים געענטפערט דאס איז א זיידע, און דער אלטער רבי האט נישט געוואוסט ביז שפעטערדיגע יארן אז דאס איז געווען דער הייליגער בעל שם טוב. דער טעם הדבר איז געווען כדי אז דער אלטער רבי זאל צוקומען צום דרך החסידות דורך עבודה בכח עצמו און דורך זיין אייגענע בחירה. און ווי ס'דערציילט זיך אין די שיחות אז בשעת דער אלטער רבי איז געווען אן ערך צוואנציג יאר אלט, וואס ער איז שוין געווען דעמאלט א גאון עצום אין אלע חלקי התורה, נגלה דתורה, נסתר שבתורה, אין אלע עניינים עה פון תורה, מיט א גאונות עצומה, איז דעמאלט דער אלטער רבי האט געשטאנען אין א פרשת דרכים, און ער האט געטראכט אז ער וויל גיין זוכן א ארט וואו ער קען צוקומען צו א העכערע דרגה, צו א טיפערע דרגה אין לימוד התורה, וואס דאס איז מער וויפיל ער האט דערגרייכט ביז יענעם זמן. און ווי ס'ווערט דערציילט דעמאלט אז עס איז געווען די פרשת דרכים, וואס דער אלטער רבי האט דעמאלט געטראכט צו ער זאל גיין, עס איז געווען צוויי ערטער וואס דארטן איז געווען יעמאלט אין יענע צייטן באוואוסט ווי מרכזים און דארטן איז געווען פון מרכזי התורה, איז געווען די שאלה זיינע צו ער זאל גיין אין ווילנע אדער ער זאל גיין אין מעזריטש. און די מסקנת הדבר איז געווען, ווי מען דערציילט דער סיפור הידוע, אז דער אלטער רבי האט דעמאלט געזאגט אז אין ווילנע קען ער זיך אויסלערנען צו לערנען בעסער, אבער לערנען קען ער שוין. אין מעזריטש לערנט מען אויס ווי אזוי צו דאווענען, און דאווענען דאס איז א זאך וואס ער דארף נאך וויסן ווי אזוי צו דאווענען, און דאס איז געווען די סיבת הדבר, וואס שפעטער איז דער אלטער רבי מחליט געווען פארן אין מעזריטש, און אזוי איז ער אנגעקומען צו דעם מעזריטשער מגיד, און עס איז דא דער המשך הסיפור באריכות ווי אזוי דער אלטער רבי האט גענומען צייט און אדער האט ער נישט געפינט געפונען זיין פלאץ כמעט ווי ער איז אוועק געפארן און צום סוף איז געווען וואס דער אלטע רבי האט זיך מקשר געווען צו דעם מזריטשער מגיד און ער איז געבליבן ביי דעם מגיד און ער איז געווארן פון די גרעסטע תלמידים פון תלמידי המגיד איז דאס איז דער סיפור הדברים בנוגע דעם דעם מהלך החיים פון דעם אלטן רבי'ן וואס ער האט געזוכט אין מעזריטש ווי אזוי מען לערנט דעם ענין פון עבודת התפילה אין היינטיגע סדרה אין פרשת משפטים איז דאך דא דער פסוק אין המשך הפרשה וואס דארט שטייט ועבדתם את הוי' אלוקיכם ועבדתם את השם אלוקיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך און די אלע המשך הברכות וואס די פרשה גיט דורך דעם ועבדתם את הוי' אלוקיכם וואס מיינט דאס דער ועבדתם את השם אלוקיכם וואס איז דאס דער תוכן פון אט דעם ציווי פון אט דעם פסוק ועבדתם את השם אלוקיכם איז דאך ידוע אז אין דעם איז פאראן דער מחלוקת פון דעם רמב ם מיטן רמבן און נאך גדולי ישראל וואס דער רמב ם ברענגט אט אט דעם פסוק בנוגע מצוות התפילה. דער רמב ם פסק'נט אז מצוות תפילה איז מדאורייתא, דאס הייסט אז דאס איז איינע פון די מצוות עשה, אז מען דארף דאווענען מצות עשה מן התורה, און דער רמב ם זאגט מצוות עשה, להתפלל להקדוש ברוך הוא שנאמר ועבדתם את ה' אלוקיכם, אזוי שרייבט דער רמב ם אין הלכות תפילה אין זיין ספר היד. און אויף דעם איז דא די שיטת הרמבן, וואס דער רמבן קריגט זיך אויפן רמב ם, און דער רמב ן טענה'ט אז די ענין התפילה דאס איז נישט קיין מצות עשה מן התורה, הגם שטייט טאקע אין גמרא עיקר בנוגע ולעבדו בכל לבבכם, איזו היא עבודה שבלב זו תפילה, און פון דעם לערנט מען ארויס דעם ענין אז ועבדתם גייט אויף עבודת התפילה, אבער דער רמב ן האלט אז דאס איז מער נישט ווי א אסמכתא, אבער די פירוש הפשוט אז דאס איז נישט קיין דאס איז א מצוה כללית, דאס איז נישט קיין מצוה פרטית פארבונדן מיט דעם ענין פון עבודת התפילה. און ווי מען זעט טאקע אין דעם רמבן על התורה, ווען ער טייטשט דעם פסוק ועבדתם את ה' אלוקיכם, טייטשט ער דאס בנוגע דעם ענין פון שלילת עבודה זרה, דינען מער נישט ווי דעם אייבערשטן, שלילת השיתוף, מען זאל נישט משתף זיין נאך כוחות עה עה און נאך כוכבים מזלות און נאך בקשות נאר מען רעדן בעטן נאר ביי דעם אייבערשטן אליין און דינען נאר דעם אייבערשטן אליין וכו' וכו' ווי דער רמבן טייטשט אויס דעם פסוק ועבדתם על כל פנים דאס איז א מחלוקת הידועה און דאס איז א מחלוקת פון כמה וכמה ראשונים וואס רובם פון די ראשונים האלטן טאקע נישט ווי דעם רמבם יא, שיטת הרמבם איז פון די יחידים וואס האלטן אז דער ענין פון תפילה דאס איז א מצות עשה מן התורה, און ער לערנט עס ארויס פון דעם פסוק אין פרשת משפטים ועבדתם את הוי' אלוקיכם. אין פוסקים ווערט גע'פסק'נט טאקע נישט ווי דעם רמבם, מ'פסק'נט ווי דעם רמבן, און על דרך זה פון אנדערע גדולי הפוסקים, פונעם ראש און רן וכו' וואס זיי פסק'נען אז תפילה איז מער נישט ווי מדרבנן און אזוי ברענגט זיך אראפ איכעט אין שולחן ערוך ביז איכעט אין דעם שולחן ערוך הרב אין דעם אלטן רבי'ן שולחן ערוך וואס ער פסק'נט טאקע אז דער ענין התפילה דאס איז א מצוות עשה מדרבנן ער ברענגט ביידע שיטות און למעשה פסק'נט ער אז תפילה מצוות עשה דרבנן מיט די אלע נפקא מינה'ס להלכה וואס איז פאראן צווישן דעם. איז געפינען מיר א דבר נפלא, וואס דאס איז א בריוו וואס איז געדרוקט פון דעם אלטן רבי'ן, וואס דער אלטער רבי האט געשריבן אין די תקופה, וואס איז געווען דער מחלוקת הידועה אין די צייטן פון דעם אלטן רבי'ן, בנוגע דעם ענין פון חסידות, וואס איז דאך ידוע אז ס'איז געווען אין יענע תקופה אין יענע זמנים מיט דעם מעזריטשער מגיד און שפעטער נאך מער ביי דעם אלטן רבי'ן איז געווען א שווערע התנגדות צו דעם גאנצן ענין פון גילוי החסידות און איינע פון די עיקרות'דיגע טענות וואס איז יעמאלט געווען אנטקעגן דעם ענין פון תורת החסידות איז געווען טאקע אויף אט דעם ענין אויף דעם וואס אין חסידות איז מען מדגיש אויף אזוי פיל דעם ענין פון עבודת התפילה די טענה איז געווען אז וויבאלד אז תפילה איז דאך מער נישט ווי א דרבנן אזוי איז דער פסק דין בנוגע צו לימוד התורה איז דאך א דאורייתא און נאך דא וויפיל מאל די תורה כמה וכמה פעמים די תורה איז מצווה אויף לימוד התורה און אויף תורה איז דא די גרעסטע שווערסטע אותיות תלמוד תורה כנגד כולם און כל מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק וואס שטייט אויף אים גאר שווערע זאכן ווי דער אלטער רבי ברענגט עס אראפ אין תניא איכעט גלייך אין אנהייב אין פרק א' איז במילא איז געווען די טענה אויף אויף דעם וואס די חסידים פון תלמידי הבעל שם טוב האבן געלייגט א שטארקע הדגשה אויף עבודת התפילה און מ'האט געזען ביי חסידים וואס זיי פלעגן שעות זיך אפגעבן שעות ארוכות אין הכנות לתפילה און דעם עצם ענין התפילה תפילה באריכות, תפילה בהתבוננות, תפילה מיט אהבה ויראה, און ס'איז געווען א גאנצער ענין פון עבודה אין תפילה, און און לימוד התורה אז ס'האט אויסגעקוקט על כל פנים איז געווארן אז ווייניגער איז די טענה איז געווען ווי קומט דאס דער ענין א לימוד התורה איז דאך מדאורייתא און דער ענין פון עבודת התפילה איז מער נישט ווי א דרבנן און דער אלטער רבי האט דעמאלט געשריבן א בריוו געהערט צו פארענטפערן די טענות וואס איז געווען, און דער בריוו איז פאראן געדרוקט אין איגרת קודש פון דעם אלטן רעבן, און דארט אין יענעם בריוו שרייבט דער אלטער רבי בין הדברים שרייבט ער דעם לשון וגם האומרים תפילה מדרבנן אז די וואס טענה'ן אז תפילה מדרבנן לא ראו מאורות מימיהם זיי האבן קיינמאל נישט געזען מאורות, זיי האבן קיינמאל נישט געזען ליכטיגקייט, יא, מאור, דער מקור האור, זיי האבן נישט געזען קיין ליכטיגקייט מימיהם, אזוי שטייט דער לשון דעם אלטן רעבן. און בשעת דער אלטער רעבע האט געשריבן דאס, איז געווען שטענדיג די שאלה, וואס מיינט דאס? ווי קען מען זאגן אזעלכע ווערטער, יא, וגם האומרים, תפילה מדרבנן, און לא ראו מאורות מימיהם, אז מען ליינט דאס בהשקפה ראשונה, איז קוקט דאס אויס לכאורה ווי דער אלטער רבי כאילו נעמט אן ווי די שיטה פון דעם רמב ם, אז דער ענין פון תפילה איז מדאורייתא. אבער ווי קען מען זאגן אזא מין זאך בשעת אז רוב פוסקים האלטן נישט ווי דעם רמב ם? און כל שכן וקל וחומר דער אלטער רבי אליין פסק'נט דאך אויך נישט ווי דעם רמב ם אין זיין שולחן ערוך, און כל שכן וקל וחומר זאגן אזא שארפע לשון אז האומרים תפילה מדרבנן לא ראו מאורות מימיהם בשעת ווען מען רעדט וועגן מאורי ישראל און גדולי ישראל האמיתיים און די גדולי הראשונים אנהייבנדיג פון רמבן ראש און רמבן רן וכו' וכו' ווי קען מען זאגן אז לא ראו מאורות מימיהם ווי קען מען פאסט זאגן אזעלכע ווערטער בכלל דערויף איז דאך א שווערע שאלה איז אט די שאלה איז אינטערעסאנט אז דער רבי האט עס מבאר געווען אין צוויי זמנים מיט צוויי באזונדערע ביאורים, וואס ביידע ביאורים זענען ביאורים יסודיים ועיקריים וואס גיבן ארויס דעם עומק ענין פון עבודת התפילה על פי תורת החסידות. וואס אין איין פארברענגען האט דער רבי גערעדט אמאל אין א פארברענגען פון י ט כסלו, וואס איז געווען א י ט כסלו'דיגער פארברענגען פון די יאר תשי ז, מוצאי שבת, ער איז זייער א געשמאקע פארברענגען און צווישן די עניינים האט זיך גערעדט וועגן אט דעם סיפור. און דער רבי האט דעמאלט געגעבן צו פארשטיין וואס איז טאקע דער פשט וואס מען זאגט וגם האומרים תפילה מדרבנן לא ראו מאורות מימיהם, און ער האט מסביר געווען דעם עניין באופן כזה. מען זאגט דאך טאקע אז דער רמבן שלאגט זיך אויפן רמבם, ער זיך ער קריגט זיך אויפן רמבם, און ער פסק'נט אז תפילה מדרבנן. אבער כידוע אז מען קוקט אריין אין רמבן, רמבן אויף ספר המצוות, השגת הרמבן, אויף ספר המצוות להרמבם, איז דער רמבן שרייבט, טאקע ער ברענגט זיין שיטה פארוואס תפילה איז טאקע מער נישט ווי מדרבנן, וכו' די גאנצע אריכות, אבער פון דעסטוועגן שרייבט דער רמבן אז במה דברים אמורים, בשעת ס'רעדט זיך וועגן תפילה סתם, א תפילה פון בקשת צרכיו, יעדן אויף א פשוט'ן טאג, זאגט אבער דער רמבן אז בשעת ס'רעדט זיך א תפילה בעת צרה, בשעת א איד געפינט זיך, אדער כלל ישראל, אדער א קבוצה פון אידן, כמה וכמה מישראל, געפינען זיך אין א מצב פון א צרה, איז דעמאלט איז א חיוב מן התורה און א מצוה מדאורייתא דארף מתפלל זיין. און ער ברענגט טאקע א פסוק, נישט אין די היינטיגע סדרה, נאר ברענגט א פסוק שפעטער אין פרשת בעלותך, וואס די תורה זאגט אין פרשת בעלותך אז כי סבא מלחמה על הצר הצורר אתכם והריוסם בחצוצרות, און פון דעם פסוק לערנט דער רמבן אז ס'איז דא א מצוות עשה מן התורה, אז בשעת ס'איז דא א מלחמה און א צר הצורר, א ענין פון עת צרה, אט דעמאלט זאגט תורה, און דאס איז א חיוב על פי תורה, אז והריוסם, און דאס איז דער ענין התפילה פון בקשה, פון א איד דארף בעטן און מתפלל זיין צום אייבערשטן, וחצוצרות וכו' מיט די אלע אופנים כדי צו פועל זיין אויף ביטול הגזירה. וואס דא קומט אויס א חידוש נפלא לדעת הפוסקים אז אפילו די פוסקים וואס האלטן אז תפילה איז מדרבנן פון דעסטוועגן איז פאראן א סוג תפילה וואס דעמאלטס איז דאס א תפילה דאורייתא בשעת דאס איז א ענין פון עת צרה צר הצורר וואס על פי זה האט דער רבי מבאר געווען באופן נפלא וואס איז דער ענין פון עבודת התפילה וואס חסידות האט דאך מחדש געווען ווי מיר האבן געזאגט פריער אז דער אלטער רבי איז געגאנגען אין מעזריטש כדי צו לערנען וואס איז דער ענין פון עבודת התפילה איז א בשעת א פשוטער איד דאך על פי הלכה מען קוקט זיך צו אין דעם ענין פון בקשת צרכיו איז דאס א ענין פון בעטן אויף די פרנסה בעטן אויף האבן גשמיות י וואס א איד אין א פשוט'ן טאג שטעלט זיך אוועק שטעלט זיך אוועק אנטקעגן דעם אייבערשטן שטעלט זיך אוועק פנים אל פנים בעת התפילה און יסדר שבחו של מקום ואחר כך יתפלל און ער בעט אויף די צרכים וואס ער דארף האבן ער דארף האבן די עניינים זאל האבן הרחבה אין פרנסה זאל האבן נחת פון די קינדער א בכלל האבן קינדער, האבן געזונט וכו' די עניינים וואס א איד בעט, יא, ברכה, ברך עלינו, רפאנו וכו'. חסידות האט אבער אויפגעטון אז אין עבודת התפילה איז פאראן א גאנצער ענין ההתבוננות, אז דער ענין התפילה דאס איז נישט נאר וואס א איד בעט בקשת צרכיו אויף עניינים הגשמיים, נאר דער ענין התפילה דארף קומען מיט א גאנצע הכנה, וואס דער מקור איז גאר על פי נגלה וואס די גמרא זאגט אין מסכת ברכות אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש אז ס'דארף זיין א התבוננות פון הכנעה און שפלות און ווי ס'ברענגט זיך אויכעט אראפ אין שולחן ערוך וואס אלטע וואס ס'ברענגט זיך אראפ פון רמ"א אז קודם התפילה יחשב מרוממות הקל ושפלות האדם א מענטש איז זיך מתבונן פארן דאווענען

און אין עבודת התפילה איז דער זמן ווי דער לשון הזהר אז עת צלותא עת קרבא אז דער זמן התפילה שעת צלותא שעת קרבא שעת התפילה איז א שעת מלחמה דאס איז די מלחמה פון דעם נפש האלוקית וואס דער נפש האלוקית איז זיך מתבונן אין גדלות הקל און דער נפש האלוקית וויל פועל זיין ביי דעם נפש הבהמית בכל לבבך בשני יצריך אז אויך ביים נפש הבהמית זאל ווערן אהבת השם איז ביים ריבוי ההתבוננות אין עבודת התפילה איז א איד דערהערט בשעת ער זיך מתבונן אין גדלות השם און זיך מתבונן די פסוקי פון הללוקות פסוקי דזמרה און ער זיך מתבונן די אלע ענינים הנפלאים ווי דער אייבערשטער באשאפט און ער איז מהווה און ער איז מחיה און ער איז מקיים יעדער פרט און יעדער בריאה אין בריאת העולם, און די אהבה המיוחדת און די אהבה הנפלאה וואס דער אייבערשטער האט צו עם ישראל בתוך כל הנבראים און די ניסים ונפלאות עס האט געמאכט, איז דעם דעמאלט הייבט מען אן דערהערן ווי ווייט מען איז פון דעם אמת, און דאס איז מעורר ביי א אידן א מורא'דיגער הרגש פון צובראכנקייט און פון מרירות, און דעמאלט פילט ער אז ער געפינט זיך בעת צרה, ער פילט אז ער געפינט זיך אין א מעמד ומצב פון צר הצורר, און דער אמת'ער צר הצורר דאס איז גאר דער נפש הבהמית, דער אמת'ער צר הצורר דאס איז דער העלם והסתר פון גוף ונפש הבהמית, וואס זיי לאזן נישט צו די נשמה אז זי זאל קענען ארויסקריכן פון איר אייגענעם גלות און פילן דערנענטערן זיך צו אבינו שבשמים. און אויף דעם גייט דער גאנצער ענין פון עבודת התפילה, ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא, אז עבודת התפילה דאס איז על דרך ווי א בן יחיד וואס געפינט זיך במאסר ובשביה, וטוחן בבית האסורים, און ער גייט ארויס פון דעם שביה, און ער קומט לאביו המלך, די שמחה גדולה ביותר וואס ווערט פון קומען צוריק לאביו המלך, איז בשעת די עבודת התפילה איז אין דעם אופן, איז אט דעמאלט איז דאס זיכער א ענין פון תפילה מדאורייתא. ווייל דעמאלט איז דאס א עת צרה, ער פילט טאקע אז ער געפינט זיך אין א צרה, אין א צרה פון הצר הצורר פון דעם גוף און דער נפש הבהמית, דאס איז דער אמת'ער ענין פון צרה וואס ער געפינט זיך, און ער וויל ארויסקריכן פון דעם צרה, ער וויל דערנענטערט ווערן צום אלוקות, איז דעמאלט האט ער דער הרגש, דאס איז דער אמת'ער ענין פון יציאת מצרים, יציאה מהמאסר, און דעמאלט ווערט דער ענין התפילה, א תפילה מדאורייתא. אויכעט לדעת הפוסקים אז תפילה מדרבנן. וואס דער רבי האט דעמאלט דערציילט אז דאס איז על דרך הידוע דער סיפור וואס מ'דערציילט חסידים דערציילן אויפן חסיד הידוע רבי אייזיק האמלער וואס ער איז געווען פון א משפחה פון גדולי ישראל וואס זענען געווען נישט אין דרכי החסידות און ער איז מקורב געווארן צום אלטן רבין און ער איז שוין געווען א גאון עצום נאך פאר'ן קומען צום אלטן רבין הגם ער איז געווען א יונגער בחור יא ווי מ'זאגט ביי חסידים איז ער געקומען צום אלטן רבין ביי 16 יאר אלט איז ער שוין געווען א גאון עצום ער האט שוין דורכגעלערנט דעם ש"ס כמה וכמה פעמים, און דעמאלט איז ער געקומען צום אלטן רבין און בכלל געווען א גאון אין כמה עניני תורה, און פון און בשעת ער האט דערהערט דעם אור החסידות, איז ידוע ווי רבי אייזיק האמלער אליין שרייבט אין א בריוו וואס ער האט געשריבן צו חסידים שפעטער, יארן שפעטער, אז ביי אים איז געווארן נוגע בנפש ממש דער ענין פון דערהערן וואס חסידות זאגט, און דערהערן דעם עומק פון אין עוד מלבדו, דעם ענין פון אחדות השם האמיתית וואס דער בעל שם טוב האט מגלה געווען, וואס דער אלטער רבי האט דעמאלט געגעבן צו פארשטיין אין די מאמרים, און ביז ער שרייבט דעם לשון והרביתי צעטלען, דאס הייסט כ'האב געשריבן אסאך פדיונות, צעטלען צום אלטן רבין, בעטן און זיך איינבעטן, און זיך בעטן ביים אלטן רבין אז ער זאל קענען דערהערן און דערפילן, אט אט דעם ענין פון אחדות הוי' האמיתית דער אמת'ער ענין פון אין עוד מלבדו ווי חסידות האט מגלה געווען. וואס דאס איז א דוגמא צו דעם ענין פון דעם צער הצרה בשעת א איד פילט אז דער עת צרה פון זיין מעמד ומצב כל זמן אז ער דערהערט נישט און דערפילט נישט דער אמת הוי' לעולם און דער אמת'ער ענין פון אחדות השם איז על פי זה האט דער רבי געגעבן צו פארשטיין איז פארשטאנדיג וואס דער אלטער רבי האט געשריבן אין יענעם בריוו דער אלטער רבי האט געשריבן דעמאלט וגם האומרים תפילה מדרבנן חס ושלום האט ער נישט געמיינט דאס וואס די פוסקים פסק'נען תפילה מדרבנן פארקערט וגם האומרים תפילה מדרבנן דאס הייסט אז אט אט די וואס זענען געקומען צו גיין מיט טענות אויף חסידים, מיט די טענה פארוואס איז מען מהדר און מען קאכט זיך און מען מאנט אזוי פיל דעם ענין פון עבודת התפילה, בשעת תפילה איז מערניט מדרבנן, מיינענדיג זאגן תפילה מדרבנן איז ממילא דערפאר איז תפילה ווייניגער ווי לימוד התורה און תורה דאורייתא, לא ראו מאורות מימיהם, זיי האבן קיינמאל נישט געזען דעם אמת'ן ענין פון תפילה.

און אויב דאס איז דיין תפילה, איז דעמאלט טאקע לימוד התורה איז העכער פון עבודת התפילה. בשעת אבער א איד לערנט חסידות און ער דערהערט דעם עומק הענין פון עבודת התפילה, איז דעמאלט ווערט ביי אים דער ענין התפילה א ענין מדאורייתא. און דאס האט דער אלטער רבי געשריבן צו חסידים, דערפאר איז חסידות אזויפיל, מאנט אזויפיל אז מען זאל דערהערן דעם עומק הענין פון עבודת התפילה, און דעמאלט ווייסט מען וויפיל מען דארף משקיע זיין כוחות, כוחות הנפש, עד מיצוי הנפש, ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא, אינעם ענין פון עבודת התפילה. אין א שפעטערדיגע פארברענגען, דאס איז איין ביאור וואס דער רבי האט גערעדט אין די ערשטע יארן וואס מ'האט געזאגט אין די יאר תשי ז י ט כסלו ביים פארברענגען, יארן שפעטער אין די לעצטע יארן גאר אין תשמ ד, און דעמאלט האט מען אנגעהויבן לערנען רמב ם, איז כידוע אז די תקנת לימוד הרמבם וואס דער רבי האט איינגעפירט אז מען זאל לערנען יעדן טאג דריי פרקים רמבם אדער א פרק רמבם דאס האט זיך אנגעהויבן נאך פסח תשמ ד און יעמאלט איז געווען אז יעדע מאל וואס איז געווען א געלעגנהייט פון א פארברענגען פלעגט דער רבי נעמען דעם רמבם פון יענעם טאג און געבן צו פארשטיין א לימוד פון די הלכה פון דעם רמבם איינע פון די הלכות וואס מען לערנט אין די שלושה פרקים באותו הי אזוי האט זיך דער רבי געפירט כמה וכמה שנים. איז געווען דעמאלט אין די ערשטע תקופה, וואס איז פונקט אויסגעקומען א פארברענגען, ווען מען האט אנגעהויבן לערנען הלכות תפילה, און דער רבי האט דעמאלט גערעדט א אריכות'דיגע געשמאקע ביאור אויף דעם זעלבן ענין. ער האט גערעדט דעמאלט וועגן שיטת הרמב ם, וואס ער זאגט אז תפילה מדאורייתא, און האט גערעדט וועגן די שיטות פון פוסקים וואס תפילה מדרבנן און ער האט געברענגט אט אט דעם בריוו אט אט דעם איגרת הקודש פון דעם אלטן רבי'ן וואס דער אלטער רבי שרייבט וגם האומרים תפילה מדרבנן יא לא ראו מאורות מימיהם און געפרעגט נאך אמאל אט אט די זעלבע שאלה ווי אזוי קען מען זאגן אזעלכע זאכן אז האומרים תפילה מדרבנן איז לא ראו מאורות מימיהם און דעמאלט האט ער געגעבן א זייער געשמאקע טייטש אן אנדער טייטש אין דעם גאנצן ענין ובהקדם וואס דער אלטער רבי פרעגט אט אט די שאלה, ס'דא אין לקוטי תורה, אין פרשת בלק, איז דארטן דער אלטער רבי, דאכט זיך לא הביט און ביעקב, איז דער דיבור המתחיל אויב איך מאך נישט קיין טעות, און דער אלטער רבי ברענגט דארטן אט אט דעם ענין פון תפילה, און ער ברענגט די שיטות, די וואס זאגן תפילה דאורייתא, תפילה דרבנן, אז די פוסקים בדרך כלל פסק'נען אפ אז תפילה מדרבנן, און דארטן פרעגט דער אלטער רבי א זייער אינטערעסאנטע שאלה. די שאלה פון אלטן רבי'ן איז א פשוט'ע שאלה. וואס לכאורה, ווי קומט עס טאקע אז תפילה איז מער נישט ווי מדרבנן? אזוי בלייבט די הלכה, אזוי פסק'נען רוב פוסקים, און אזוי בלייבט אויך געפסק'נט הלכה אין שולחן ערוך אז תפילה איז דרבנן, און די שאלה איז היתכן? תפילה וואס דאס איז אזא ענין עיקרי אין חיי אדם, אז א איד בעט דעם אייבערשטן בקשת צרכיו און אלץ וואס שטייט אין גמרא און אין און אין מדרשים און כמה מקומות אין גודל העילוי פון תפילה פון די כח פון א אידן די כח פון תפילה ס'איז אן ענין עיקרי אין חיי אדם אז יעדע זאך וואס ער דארף דאס איז פון יסודות האמונה אז א איד דארף בעטן ביי דעם אייבערשטן ווי קומט עס אז אזא מין גרויסע חשובע ענין זאל זיין מער נישט ווי דרבנן און זאל נישט האבן קיין גדר דאורייתא דאס פרעגט דער אלטער רבי דארט און דער אלטער רבי איז מסביר איך האב קלאס די נקודה אין דער באזע אויף מבאיר אז דאך ידוע אז זי פאראנען פאר יאג מצוות אויף דאס ער מאך מיט זיי זעסער און שאסא מיט זיי לייסעסער איז דאך ידוע אז דער סי דאס איז דאס דער טעם אויף דעם מיספא אבער וואס איז דאס דער מאך מיט זיי זעסער און שאסא מיט זיי לייסעסער די גמרא זאגט אין סוף מסכת מכות און דער רמבם ברענגט עס אין משנה תורה און עס ברענגט זיך אין זוהר אז ס'איז דא דער ענין פון רמח איברים און דער ענין פון שסה גידים דאס הייסט אז אזוי ווי דער גוף האדם איז צוזאמענגעשטעלט פון צוויי הונדערט אַכט און פֿערציק איברים רמח איברים איז כנגד זיי דער ענין פון די רמח מצוות עשה וואס יעדער מצוה איז פארבונדן מיט איין איבר אין דעם מענטשן ועל דרך זה די שסה גידים דאס איז דער ענין פון שסה לא תעשה דער ענין הדם און דאס איז דער ענין הדם און דאס איז גיט אכטונג פון די אז זאל נישט זיין קיין עניינים שליליים און דאס איז דער ענין פון לא תעשה און דאס איז שסה גידים כנגד די שסה מצוות לא תעשה ס'איז דא אבער די גמרא רעכנט אויס די משנה די גמרא דער רמבם רעכנט דאך אויס וואס זענען די רמח איברים פונקט ווי אזוי זיי זענען צוזאמענגעשטעלט אין גוף האדם ווי קומט מען צו אט אט דעם מספר פון רמח איברים? ס'איז אבער פאראנען, ווי דער אלטער רבי איז מסביר דארט אין ליקוטי תורה, א איבר וואס רעכנט זיך נישט אין די רמח איברים, וואס דאס איז די חוט השדרה. וואס בנוגע די חוט השדרה, איז די משנה רעכנט דאס נישט ווי איינער ווי די רמח איברים. פארוואס? וויבאלד דאס איז נישט קיין איבר. אין אנדערע ווערטער, ס'איז דא איברים, איברים דאס איז איברים פרטיים, ס'איז דא א איבר פרטי, ס'איז דא א האנט, ס'איז דא א פוס, ס'איז דא א אייג, ס'איז דא א נאז, ס'איז דא א אויער, ס'איז דא איברים א פרטי, און יעדער איבר איז א איבר צו א כח פרטי, און א חיות פרטי פונעם גוף, און פון דעם ווערט דער ענין פון רמח איברים רמח מצות עשה. דער חוט השדרה, דער עמוד השדרה, זיין ענין איז נישט קיין ענין פרטי. דער חוט השדרה איז נישט קיין איבר, ס'איז נישט קיין כלי פרטי צו א כח פרטי, נאר דער חוט השדרה דאס איז דער דבר המקיים, אט דאס איז דער חלק אין גוף וואס אויף דער גאנצער גוף האדם שטעלט זיך אויף דעם חוט השדרה, דאס איז דער דבר המעמיד פונעם גאנצן גוף. דאס איז און דאס אליין וויבאלד אז דאס איז דער מעמיד פון דעם גוף דאס איז דער יסוד וואס אויף דעם האלט זיך דער גוף דער גאנצער קיום איז במילא איז ער נישט איינער פון די רמח איברים פרטיים אדרבה ער איז דער מקיים פון די רמח איברים על דרך זה זאגט דער אלטער רבי מיוסד אויף דעם וואס די גמרא זאגט אויך אין מסכת ברכות אז דער עניין פון שמונה עשרה איז דער ענין פון חי ברכות כנגד חי חוליות שבשדרה, דאס הייסט אז דער חוט השדרה, דער עמוד השדרה, האט צו טון מיט די ברכות פון שמונה עשרה, על כל פנים, זאגט ער דארטן אין דעם מאמר, אז דערפאר איז תפילה נישט מדרבנן, נישט, אנטשולדיגט, תפילה איז נישט מדאורייתא, תפילה איז מדרבנן, נישט ווייל תפילה איז אין א מדריגה נידעריגער פון אלע מצוות, נאר אדרבה, פונקט פארקערט, אזוי ווי יעדער בר דעת פארשטייט אז דאס וואס דער חוט השדרה, דער עמוד השדרה, איז ווערט נישט פאררעכנט ווי איינע פון די רמח איברים, נישט ווייל דאס איז ווייניגער פון די איברים, נאר אדרבה, ווייל ער איז דער מעמיד, ער איז דער יסוד הקיום וואס אויף אים האלטן זיך אט אט די אלע איברים, איז על דרך זה בנוגע דער ענין פון עבודת התפילה. דאס וואס עבודת התפילה איז נישט פון די רמח מצות עשה מדאורייתא, איז נישט ווייל דאס איז ווייניגער, נאר אדרבה, וויבאלד תפילה דאס איז דער חוט השדרה, ער איז דער דבר המעמיד, דער ענין פון עבודת התפילה וואס איז מקשר א אידן מיטן אייבערשטן, יעדע טאג א איד ביים דאווענען שטעלט זיך אוועק פנים אל פנים פארנט פון אייבערשטן, און דער דאווענען איז גיט אים די גאנצע חיות, א נשמה וואס לייכט אריין אין גוף, און דורך דעם האט ער דעם קיום אין אלע זיינע מצוות, אז א איד וואס דאווענט, כדבעי למהוי איז זיין קיום המצוות באופן אחר לגמרי, גאר א לעבעדיגן אופן, א פרייליכן אופן, אין א פנימיות'דיגן אופן, קומט דאך אויס אז דער עבודת התפילה איז נישט איינער פון די רמח מצות עשה רמח איברים, אדרבה ער איז דער מקיים וואס אויף אים שטייט די אלע רמח איברים. איז על פי זה האט דער רבי געזאגט אז מ'לערנט אט דעם מאמר איז דאך פארשטאנדיג גאר באופן אחר אז דאס וואס תפילה מדרבנן איז דאס נישט נאר נישט קיין קולא און דאס איז געווען די טענה פון די וואס האבן געוואלט מזלזל זיין חס ושלום אדער מפקיע זיין ממעט זיין אין דעם אין דעם הידור אין עבודת התפילה זאגנדיג אז וויבאלד אז איז תפילה דרבנן איז דאס ווייניגער תופס מקום איז דאך אדרבה בשעת מען זעט מאורות פנימיות התורה, דער מאור שבתורה, ווי די גמרא זאגט אין מכות, דער מאור שבתורה, בשעת מען זעט דעם מאור שבתורה, מען זעט מאורות, איז אז ס'איז פאראן דא מאורות, איז דעמאלט איז האט מען גאר אן אנדער צוגאנג צו דעם ענין פון עבודת התפילה, און דעמאלט פארשטייט מען אז דאס וואס תפילה דרבנן, נישט נאר דאס מאכט נישט נידעריגער אדער ווייניגער דער ענין פון עבודת התפילה, אדרבה דאס ברענגט ארויס דעם עומק הענין פון עבודת התפילה ביתר שאת וביתר עוז און דאס האט דער אלטער רבי געשריבן צו חסידים אין יענעם בריוו, אז האומרים תפילה מדרבנן, ווייל זיי ווילן דאס קוקן ווי א קולא, לא ראו מאורות מימיהם, זיי האבן קיינמאל נישט דערהערט דעם עומק הענין, דעם מאורות פון תורה, וואס איז מגלה דעם פנימיות הענין, וואס איז דער טעם האמיתי, טעם הפנימי, פארוואס תפילה מדרבנן, בשעת אבער אז ראו מאורות, א איד וואס האט זוכה געווען, און האט געלערנט אין פנימיות התורה וואס איז מגלה דעם עומק און פנימיות פון עבודת התפילה, אז דאס איז דער עמוד השדרה, דער חוט השדרה, דאס דבר המעמיד ומקיים פון די אלע מצוות וואס א איד טוט א גאנצן טאג, אין רמ"ח מצות עשה און שס"ה לא תעשה אין דירה בתחתונים, איז אט אט דעמאלט איז אדרבה האט מען גאר אן אנדער צוגאנג און אן אנדער דערהער און אן אנדער דרך ארץ און אן אנדער איבערגעגעבנקייט צו דעם גאנצן ענין פון עבודת התפילה. וואס אט דאס איז דער ענין וואס מ'האט געפונען וואס מ'זעט ביי רבותינו נשיאינו אנהויבנדיג פון דעם בעל שם טוב און פון דעם מזריטשער מגיד, יא, כידוע די סיפורים וואס דברי עבר חסידים דערציילן, יא, ביי דעם אלטן רעבן, על דרך זה ביי רבותינו נשיאינו שלאחריהם און מ'געפינט אין תורת החסידות א ריבוי מאמרים און ביאורים און הסברים ווי אזוי מ'דארף זיך

און דערנאך ווייטער והסירותי מחלה מקרבך, און דערנאך ווייטער איז דא דער ענין פון פון לא תהיה משכלה ועקרה בארצך, את מספר ימיך אמלא, וואס דאס איז די ברכות אין אלע ענינים, און בני חיי ומזוני, און נישט נאר בני חיי ומזוני נאר בירך, דאס הייסט אז אין די אלע ענינים פון בני חיי ומזוני דאס באופן של רוויחה, באופן של הרחבה, סיי די בני חיי ומזוני כפשוטו בגשמיות, און סיי די בני חיי ומזוני בפנימיות הענינים ווי חסידות טייטשט אויס וואס דאס יעדע זאך מיינט אין עבודה רוחנית פון די מענטשן אז א איד זאל קענען טאקע זיין ביי אים דער ענין פון בני וואס חסידות טייטשט אויס אז דאס גייט אויף אהבה ויראה און חיי וואס דאס גייט אז זאל האבן א חיות פנימית יא און און דערנאך איז דא דער ענין פון פון מזוני יא דער ענין פון פנימיות דער ענין פון תורה וואס איז נמשל למזון וכו' וכו' ווי ס'איז מבואר אין די מאמרים אויף דעם פסוק זאל דער אייבישטער טאקע געבן צו יעדן איינעם טאקע ביז כפשוטו בגשמיות בני חיי ומזוני רוויחה ע ה למטה מעשרה טפחים און זאל מקויים ווערן די אלע ברכות וואס שטייט אין היינטיגע פרשה סיי די ברכות פארבונדן מיט כיבוש הארץ סיי די ברכות בגשמיות פון בני חיי ומזוני רוויחה ע ה ביז מיר זאלן זוכה זיין צו די ברכה העיקרית שטייענדיג אין שבת מברכים חודש אדר שבת פרשת שקלים יא וואס איז מיסמך גאולה לגאולה, אז מ'זאל זוכה זיין שוין בקרוב בימינו אמן צו די גאולה האמיתית והשלימה, ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, כן תהיה לנו.